אמאל אריינגעגאנגען א אינגערמאן צום לובאוויטשער רעבן אויף יחידות, און דער איד איז געווען זייער צובראכן ביי זיך, שטארק געוויינט, און ער האט זיך אויסגעגאסן די הארץ, געזאגט צום רעבן אז ער פילט אז ער קען זיך נישט נעמען צו דינען דעם אייבערשטן, ער קען זיך נישט נעמען צום עבודת הבורא, בשעת ער טראכט זיך אריין און אלע זאכן וואס ער האט דורכגעטון כל משך ימי חייו, און אז ער איז אזוי פארשמוצט כל מיני עניינים פון חטאים ועוונות פון זיין עבר, ווי אזוי קען ער זיך פלוצלינג זיך נעמען צום דינען דעם אייבערשטן, לערנען, דאווענען, בשעת איך ווייס אז איך האב א גאנצע קופה של שרצים. און אַזױ האָט ער זיך געגאָסן די האַרץ און שטאַרק געװײנט. דער רבי האָט געװאַרט, ביז ער זאָל זיך אױסגיסן די האַרץ, און דערנאָך האָט ער אים געזאָגט מיט אַ דבֿקות, מיט אַ ניגון, דער אײבישטער האָט דאָך באַשאַפֿן די װעלט, און מיר װײסן דאָך, אַז דער אײבישטער באַשאַפֿט די װעלט בכל רגע ורגע. פארוואס האט דער אייבישטער באשאפן די וועלט אין אזא מין אופן אז בכל רגע ורגע באשאפט ער די וועלט מחדש? וואס איז די סיבה אויף דעם ענין הזמן אז יעדע רגע איז א באזונדערע רגע, יעדע רגע איז א רגע בפני עצמו? בפרט די וואס לערנען חסידות ווייסן מיר דאך פון תורת הבעל שם טוב אז דער אייבישטער באשאפט די וועלט נישט נאר איינמאל, נאר בכל רגע ורגע באנייט זיך די בריאת העולמות מחדש. נאר דער טעם הדבר איז אז א איד דארף וויסן זיין אז בשעת ער שטעלט זיך אוועק און ער קומט צו גיין צום אייבערשטן און ער וויל תשובה טון און ער וויל אנהייבן דינען דעם אייבערשטן איז איצטער ווערט ער א מציאות חדשה, א נייער מענטש. און די גאנצע מציאות העבר איז אינגאנצן נתבטל געווארן. הייבסט אן ווי א פרישער מענטש מיט א פרישע מציאות, מיט א פרישע זאך, ס'איז נישט דא קיין עבר. און דעמאלט קען מען זיך נעמען צו דינען דעם אייבערשטן מיט א חיות, מיט א פרישקייט. היינטיגע פרשה. איז דאך דא דער פסוק החודש הזה לכם ראש חדשים, משה רבינו קומט צו גיין דער אייבישטער צו משה רבינו און ער זאגט אים החודש הזה לכם, פרשת בוא, ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה, דאס איז די ערשטע מצוה וואס דער אייבישטער האט געגעבן צום אידישן פאלק, איז דאך דא די באוואוסטע רשי, די ערשטע רשי אין תורה, פרשת בראשית. אויף בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, איז דאך דא די באוואוסטע רשי, רשי שטעלט זיך אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, דער אייבישטער האט געדארפט אנהייבן די תורה פון החודש הזה לכם, פרשת בוא, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, דאס איז די ערשטע מצוה, דעם אידישן פאלק, בשעת דער אייבישטער האט געזאגט אז מען גייט ארויס פון מצרים, וואס איז געווען די מצוה ראשונה? די מצוה ראשונה איז החודש הזה לכם. ומה הטעם פתח בבראשית, זאגט רשי איז ממשיך, פארוואס טאקע האט ער נישט אנגעהויבן פון החודש הזה לכם, עס האט זיך אנגעהויבן פון בראשית, נאר וויבאלד אז כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, דער אייבישטער האט געוואלט אז אידן זאל וויסן וואס צו ענטפערן גוים, בשעת גוים וועלן קומען און טענה'ן אז ארץ ישראל באלאנגט צו זיי, איז דעמאלט וועט מען זיי זאגן אז די גאנצע וועלט באלאנגט צום אייבערשטן, ער האט באשאפן די וועלט, ער האט עס געגעבן פריער צו אומות העולם און שפעטער, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. דאס איז די ערשטע רשי אין חומש. וואס מיר זעען פון די רשי זעען מיר אז החודש הזה לכם דאס איז מצוה ראשונה שנצטוו ישראל. דער ערשטער אנזאג, דער ערשטער ציווי וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אידן. וואס איז טאקע דער טעם וואס החודש הזה לכם איז די מצוה ראשונה שנצטוו ישראל? ס'דאך דא א ריבוי מצוות, תריג מצוות, פארוואס טאקע החודש הזה לכם איז מצוה ראשונה שנצטוו ישראל? איז זאגט טאקע דער שפת אמת אז דאס איז דער ענין פון החודש איז מלשון התחדשות, און החודש הזה לכם ראש חדשים, מצוה ראשונה שנצטוו ישראל זאגט דער שפת אמת, איז אז די ערשטע זאך וואס דער אייבישטער זאגט אידן, אידן וויל ארויסגיין פון מצרים, אידן זענען געווען אין גלות, זענען געווען אין גלות מצרים. וואס איז דאס דער גלות מצרים? דער גלות מצרים זאגט ער, גלות איז אז ס'פעלט דער התחדשות, מען ווערט פארשלאפן, מען ווערט פארטריקנט, ס'איז מצוות אנשים מלומדה, מען פארלירט דעם התחדשות. ויקם מלך חדש. אשר לא ידע את יוסף, טייטשט ער אז דאס איז דער מלך חדש, ס'איז געקומען די התחדשות פון מצרים און געוואלט אוועקנעמען דעם התחדשות פון עבודת השם, א איד ווען ער דינט דעם אייבערשטן דארף ער זיין בהתחדשות, מיט א פרישקייט, מיט א באנייטער מענטש, און דאס וואס ס'איז דא גלות מצרים איז אז מ'איז פארשלאפן, מ'ווערט אין א מצב פון שכחה, אין א מצב פון שינה, און ס'איז אן א חיות. און דאס איז דער ענין פון החודש הזה לכם. בשעת אידן דארפן ארויסגיין פון מצרים, מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, וואס איז די ערשטע מצוה וואס א איד דארף וויסן בשעת ער וויל ארויסגיין פון זיין מצרים? און ווי חסידות טייטשט אז מצרים דאס איז מיצרים, גבולים, א מענטש געפינט זיך אין דעם מיצר פון דעם יצר הרע, דעם מיצר פון דעם נפש הבהמית, אין די מיצרים וגבולים פון פון פון וואכעדיגקייט פון אלע עניינים פון וועלט וואס פארשטעלט אויף די לעבעדיגקייט פון די נשמה זאגט מען צו א אידן זאלסט וויסן זיין החודש הזה לכם ראש חדשים ס'הייבט זיך ערשט אן א נייע תקופה ס'דארף זיין א התחדשות אין עבודת השם ווי אזוי פראוועט מען די התחדשות טאקע ווי אזוי ווערט מען אויפגעפרישט אידן זענען נאך געווען אין מצרים זענען נאך נישט ארויס פון מצרים. קומט צו גיין משה רבינו זאגט זיי החודש הזה לכם. טייטשט ער אז דאס איז דער ענין ההתחדשות פון בריאת העולם, בשעת א איד טראכט זיך אריין און ער קומט צו די הכרה אז די וועלט איז א ענין פון א התחדשות, וואס דאס איז איינע פון די גרויסע חידושים פון תורת הבעל שם טוב, ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין תניא אין שער היחוד והאמונה. אז א איד דארף וויסן זיין אז לעולם השם דברך נצב בשמים, אז דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט האט ער עס באשאפן נישט אויף א איינמאליגן אופן, נאר דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט בכל רגע ורגע, דאס איז פון די יסודות תורת הבעל שם טוב, אז די התהוות, די באשאפונג, פון די בריאה, יעדער פרט אין די בריאה, איז בכל רגע ורגע א נייע התהוות, און דער בעל שם טוב איז דאס מסביר, און דער אלטער רבי ברענגט עס אין תניא באריכות, אז די וועלט איז נישט ווי א אומן, וואס מאכט א כלי, איז אז ער מאכט די זאך, מאכט ער עס איין מאל און ס'בלייבט שפעטער, דארף עס אכטונג געבן אבער דארף נישט זיין, ער דארף, ער קען גיין וואו ער איז און דער כלי בלייבט, מה שאין כן יש מאין איז בכל רגע ורגע, און ער איז מסביר דעם טעם, א אומן וואס מאכט א כלי, מאכט ער נישט קיין דבר חדש, ער מאכט נישט קיין נייע זאך, דער כלי איז געווען פריער אויכעט, די שטיקל האלץ, צו די שטיקל גאלד, די זילבער, דאס איז אלץ געווען פריער, נאר וואס, ער האט געמאכט אין דעם א צורה, געמאכט פון איין זאך, ער האט געמאכט א אנדער צורה. דאס איז נישט קיין חידוש. דערפאר קען עס בלייבן. אן דעם אומן. אבער דער אייבישטער וואס באשאפט די וועלט בכל רגע ורגע, איז דעמאלט איז יעדע מינוט א נייע התהוות, א נייע באשאפונג, א פרישע וועלט, ובשעת א איד טראכט זיך אריין איז זיך מתבונן אין דעם ענין פון מחדש בטובו בכל יום תמיד, אז דער אייבישטער בכל רגע ורגע באשאפט די וועלט מחדש, איז דער התחדשות פועל'ט אין א אידן ער זאל קענען אנהייבן זיין עבודת השם מיט א נייע פרישקייט, זאל נישט זיין ביי אים חס ושלום דער מצוות אנשים מלומדה, אז היינט איז אזוי ווי נעכטן, און מארגן איז אזוי ווי היינט, נאר זאל זיין ביי אים א התחדשות, א מחדש בטובו בכל יום תמיד ווי ס'שטייט, אז דאס איז דער ענין פון אז ביי אידן דארף זיין די עבודת השם כחדשים, ווי רש"י ברענגט כמה פעמים, היום בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, א איד דארף וויסן אז יעדע טאג דארף ביי אים זיין עבודת השם באופן של חדשים. דער אלטער רבי רעדט אין ליקוטי תורה, אין די מימורים רעדט ער וועגן דעם באריכות, אין די ליקוטי תורה פון די מימורים וואס איז פארבונדן מיט מיט די מיט גלות און גאולה, מימורים פון די דריי וואכן, פון די ניין טעג, ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה, דער אלטער רבי רעדט ארום אין חסידות אז דאס איז טאקע די חילוק צווישן גלות און גאולה. גאולה איז אז א איד לעבט גאולה איז דער טייטש אז ביי א אידן פילט זיך דער היום, ווי ער זאגט אין פסוק, ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום. אז א איד דארף דערהערן אז הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. א איד דארף דערהערן אז יעדע טאג מתן תורה איז א נייעס, א נייע תורה, אזוי ווי די וועלט ווערט באשאפן מחדש בכל רגע ורגע, די תורה ווערט נתחדש בכל רגע ורגע, אנכי מצווך היום, דער זעלבער אנכי ווי עס איז געווען ביי מתן תורה, איז דער זעלבער אנכי איז מצווך היום, היינט דער אייבישטער גיט אונז די תורה מחדש. און בשעת ביי א אידן פילט זיך דער ענין אז יעדן טאג איז א דבר חדש, איז דעמאלט לעבט ער אין א גאולה. דעמאלט איז ער נישט אין א גלות, איז ער א פרישער, א לעבעדיגער מיט א חיות. בשעת אבער ביי א אידן פעלט דער התחדשות, פעלט ביי אים דער חיות, און דעמאלט איז ער, ווערט ביי אים פארשלאפן דער חיות אין אידישקייט אין תורה ומצוות, אט דעמאלט הייבט זיך אן דער ענין הגלות. אט דאס איז דער ענין פון גלות, וואס די נפש אלוקית געפינט זיך אין גלות ביי דעם נפש הבהמית, דער גלות השכינה, דאס איז בשעת וואס מען פארלירט דעם ענין ההתחדשות, און דערפאר הייבט אן די פרשה החודש הזה לכם, אז אין עבודת השם דארף א איד וויסן זיין אז די ערשטע זאך דארף ער געדענקען אז ס'איז דא א התחדשות, אז ס'איז דא א לעבעדיגקייט, אז ס'איז דא א חיות חדשה, ס'איז דא א אור חדש. וואס מיט דעם איז מבאר דער צמח צדק די גמרא אין מסכת שבת, די גמרא דערציילט דאך א מעשה, מורא'דיגע מעשה, אז רבי אלעזר בן ערך, וואס איז געווען פון די גדולי התנאים, מיר ווייסן דאך אז רבי אלעזר בן ערך, ברענגט זיך אין פרקי אבות, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ואליעזר בן הורקנוס עמהם, און אלעזר בן ערך בכף שניה מכריע את כולם, דאס איז געווען דער גרויסער תנא, דער הייליגער תנא רבי אלעזר בן ערך. דערציילט די גמרא אז ר' אלעזר בן ערוך איז אמאל געגאנגען אין א פלאץ וואס דארטן איז געווען חמרא דפרוגיתא ומיא דדיומסת. וואס איז דאס דער פשט? ס'איז געווען א פלאץ וואס איז געווען געשמאקע וואסער און זיסע וויין, זייער טייערע וויין, א פלאץ וואס דארטן איז געווען גשמיות בהרחבה, איז ער דארטן געגאנגען זיך אפרוען. חמרא דפרוגיתא ומיא דדיומסת. זאגט די גמרא, אימשיך אבתרייהו, ער האט זיך צוגעצויגן. ס'איז אים געווארן געשמאק, ער האט זיך צוגעוואינט, ס'איז אים געווען גוט. און דער אימשיך אבתרייהו, וואס דערציילט די גמרא ווייטער, אז שפעטער ווען ער איז געקומען צוריק, ער איז געקומען צוריק אין ישיבה וואו ס'איז געווען, איז געקומען צו גיין, ער האט געדארפט ליינען החודש הזה לכם ראש חדשים, געהאלטן אין פרשה פון החודש הזה לכם, דערציילט די גמרא אז געוואלט זאגן החודש הזה לכם, איז אנשטאט החודש הזה לכם איז געווארן החרש היה ליבם. פונקט פארקערט פון החודש הזה לכם, אנשטאט צו זאגן החודש איז געווארן החרש, און אנשטאט צו זאגן הזה איז געווארן היה, אנשטאט צו זאגן לכם איז געווארן ליבם, החרש היה ליבם, די הארץ איז געווארן פארשטיינערט, די הארץ איז געווארן א חרש, א לב אבן. חכמים האבן דאס דערהערט, האבן זיי פארשטאנען אז ס'איז געווארן אזא מין זאך, און זיי האבן געבעטן דעם אייבערשטן, מתפלל געווען פאר אים, און זיי האבן גע'פועל'ט אז ס'איז צוריק געקומען נאכאמאל די תורה צו אים. דאס דערציילט די גמרא אין מסכת שבת. איז זאגט דער צמח צדק, אז וואס איז טאקע דער ענין? אז דאס איז טאקע דער מידה כנגד מידה, ס'איז נישט סתם במקרה פונקט אז דאס איז געווען אין דעם פסוק החודש הזה לכם. נאר דאס איז טאקע דער זה לעומת זה. א איד דארף וויסן זיין החודש, א איד דארף וויסן זיין אז עס דארף זיין התחדשות אין עבודת השם. כדי א איד זאל דערהערן דעם החודש דארף ער געדענקען אז המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. און דאס איז געווען די מלחמה אין מצרים, די מצרים איז געווען לא ידעתי את הוי', די מצרים האבן געוואלט נאר טבע, זענען געווען אינגאנצן פארזונקען, פארטרונקען, דער גאנצע מציאות איז געווען מער נישט ווי טבע, טבע העולם, דער נילוס, די עבודה זרה פון נילוס, מי ה' אשר אשמע בקולו, זיי האבן נישט געוואלט וויסן פון דעם למעלה מהטבע, זיי האבן נישט געוואלט וויסן פון דעם התחדשות. איז געקומען צו גיין, א משה רבינו זאגט החודש, מען דארף געדענקען דעם התחדשות, בשעת א איד געדענקט דעם מחדש בטובו בכל יום תמיד, בשעת א איד געדענקט אז יעדע רגע איז א נייע וועלט, א נייע התהוות קומט פון דעם אייבערשטן אליין, הזה! און דאס דארף זיין ביי אים אויף א ליכטיגן אופן, הזה, מראה באצבעו ואומר זה, ס'לייכט ביי אים דער התחדשות, און לכם אין א פנימיות, דאס הייסט אז דאס איז א זאך וואס ער פילט דאס אין א פנימיות, דאס איז ביי אים אין א פנימיות'דיגן אופן, דאס נעמט אים דורך, טיף און טיף, און טיף און דורך, און דאס איז דער החודש הזה לכם, איז דעמאלט איז נישטא קיין חרש היה ליבם. בשעת מען פארגעסט אבער אויף דעם התחדשות, מען פארגעסט אויף דעם ענין אז בכל רגע ורגע, מען קוקט אויף דעם וועלט און מען געוויינט זיך צו צו טבע העולם, און מען קוקט אויף טבע, און דעמאלט א מענטש זעט די עניינים על פי טבע, ווי אזוי וועלט קוקט אויף דעם, איז צוביסלעכווייז ווערט מען נתגשם, און פון דעם קען מען אריינפאלן אין חמרא דפרוגיתא מיא דיומסת, ענייני עולם הזה, ס'ווערט ביי אים די וועלט ווערט ביי אים א מציאות, און דעמאלט איז די ענייני הפרנסה איז ביי אים תופס מקום, ווערט ביי אים גשמיות א מציאות, און ער מיינט אז מ'דארף נאכלויפן די ענייני הפרנסה, אז וואס וועלט זאגט, און וואס גשמיות זאגט, און אזוי ווערט ער נתגשם מער און מער, אפילו ענייני היתר, דברים המותרים, די חמרא דפרוגיתא, די מיא דיומסת וואס איז געווען דארטן, עס איז געווען דברים המותרים. אבער די ריבוי דברים המותרים, דאס מאכט אז ס'ווערט נתגשם מער און מער, און אנשטאט עס זאל ווערן א התחדשות און א פרישקייט, ווערט דער החרש היה לבם, ווערט דער טמטום המוח, טמטום הלב, און מען ווערט נתרחק פונעם אייבערשטן. איז במילא מען וויל ארויסגיין פון גלות, זאגט משה רבינו צו אידן, היינטיגע פרשה, אז א איד וויל ארויסגיין פון זיין גלות פנימית, דארף ער געדענקען החודש הזה לכם, אז ס'איז דא דער התחדשות, בשעת מען לעבט מיט דעם התחדשות אז בכל רגע איז א דבר חדש, איז א איד ווערט אפגעפרישט ווערט א נייע מציאות. ס'איז דא א מורא'דיגע ווארט פונעם הייליגן בארדיטשובער, ער זאגט, מען זאגט אין תשעה באב זאגט מען אין איכה, השיבנו ה' אליך ונשובה, לעצטע פסוק אין איכה, אלע זאגן דאס הויך, פירט זיך, השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אזוי ענדיגט זיך. יא, דערנאך שטייט ווייטער, כי מאוס מאסתנו, אבער דער פסוק וואס מען זאגט איינמאל און חזר'ט עס נאכאמאל, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זייער א געשמאקער בארדיטשובער, הייליגער בארדיטשובער סארט תורה. כ'וועל זאגן ביידע, ער זאגט צוויי, צוויי, צוויי תורות און זיי זענען ביידע געשמאקע תורות, און זיי זענען, און דאס איז, פון דעם קען מען נעמען א גרויסע, א גרויסע חיזוק אין עבודת השם. ערשטנס זאגט ער, זאגט השיבנו השם אליך ונשובה, דער אייבערשטער זאל אונז אומקערן, מ'וויל תשובה טון, חדש ימינו כקדם, דער אייבערשטער זאל אונז באנייען כקדם, שפעטער זאגט מען כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד, זאג צום אייבערשטן אז מאוס מאסתנו, דער אייבערשטער האט מואס געווען חס ושלום אין אידן, קצפת עלינו עד מאוד, אזוי ענדיגט זיך איכה. שפעטער פירט מען זיך און מ'חזר'ט איבער נאכאמאל דעם השיבנו. אבער וואס איז פשט אין די פסוקים דא? וואס זאגט מען? השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, כי מאוס מאסתנו, וואס גייט דא פאר? וואס זענען דער קשר פון די צוויי פסוקים? וואס וויל מען דא זאגן? זאגט דער הייליגער בארדיטשער א מורא'דיגע ווארט, דער גאנצער איכה איז דאך אזוי ווי א ווי שטייט דארט איכה כאלמנה כאישה שהלך בעלה למדינת הים דער גאנצער ענין פון גלות השכינה און גלות פון עם ישראל איז דאך א ענין פון גירושין וואס דער אייבישטער האט כביכול מגרש געווען אידן איזה כריתות דאס ברענגט פון די פסוקים איזה ספר כריתות עס איז דא א ענין פון גירושין בזמן הגלות איז כאילו וואס דער אייבישטער האט מגרש געווען אידן ונתרחקנו מעל אדמתנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ס'איז א ענין פון גירושין. זאגט דער זאגט ער אזוי, די גמרא זאגט דאך אין גיטין אז ס'איז דא אפאר אופנים פון גירושין. ס'איז דא א גירושין וואס א מאן איז מגרש את אשתו, וואס ער טאר נישט חתונה האבן מיט איר נאכאמאל. ס'איז דא א גירושין וואס ער מעג יא חתונה האבן נאכאמאל. וואס איז דער חילוק? אויב ער האט מגרש געווען את אשתו צוליב ווייל מצא בה ערות דבר, איז דעמאלט טאר ער מיט איר נישט נאכאמאל חתונה האבן. אבער אויב האט מגרש געווען את אשתו נאר ווייל ער האט מואס געווען אין איר, איז דעמאלט מעג ער נאכאמאל חתונה האבן מיט איר. איז דערפאר זאגט דער הייליגער בארדיטשעווער דאס וואס אידן זאגן צום אייבערשטן, השיבנו ה' אליך ונשובה, מען בעט ביים אייבערשטן אין גלות, דער אייבערשטער זאל אויף אונז רחמנות האבן און נאכאמאל אונז אומקערן צו די גאולה. חדש ימינו כקדם, מען זאל צוריקגיין צו די אמאליגע צייטן, צו די ימי הגאולה. פרעגט ער ס'איז דאך געווען א גירושין, אסור להחזיר אשתו ראשונה, מען טאר דאך נישט, זאגט ער ניין כי מאוס מאסתנו, עס איז דאך נישט געווען קיין ערות דבר, עס איז מער נישט ווי מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד, דער גאנצער ענין פון גלות איז געווען וואס דער אייבערשטער האט מואס געווען אידן קצפת עלינו, אויב עס איז געווען מצד מאוס מאסתנו, איז דעמאלט קענען זיי דאך נאכאמאל חרטה האבן, און ממילא חזר'ט מען נאכאמאל השיבנו אויב אזוי ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם, דער אייבערשטער זאל נאכאמאל מעורר זיין זיין אהבה הישנה צו אידן און אונז ארויסנעמען פון גלות. דאס זאגט ער איין טייטש, דערנאך זאגט דער בארדיטשעווער א מורא'דיגע ווארט, השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם, ס'דאך א כפל הלשון, וואס וויל מען זאגן דא? ס'האט דאך געזאגט השיבנו ה' אליך ונשובה, קער אונז אום, מיר וועלן זיך אומקערן צו דיר. וואס איז דאס דער חדש ימינו כקדם? זאגט דער הייליגער בארדיטשעווער אז דער טייטש איז חדש ימינו כקדם, דאס איז דער השיבנו ה' אליך ונשובה. ווי אזוי א איד קערט זיך אום צום אייבערשטן, ווי אזוי קריכט מען ארויס פון גלות, בשעת ביי אידן איז דא דער חדש ימינו כקדם, בשעת א איד ווייסט אז יעצט איז א נייע מינוט, חדש ימינו כקדם, כאילו די ערשטע מינוט פון בריאת העולם, בשעת ביי אידן לייגט זיך אפ, ער פילט אז חדש ימינו, אז היינט איז א נייער טאג, א נייע וועלט, א נייע באשאפונג, ס'איז נישטא קיין נעכטן, נישטא קיין אייערנעכטן, ס'האט זיך ערשט אנגעהויבן א נייע מציאות, בשעת ס'איז דא די חדש ימינו כקדם, איז דעמאלט. איז מען, איז דעמאלט איז גייט מען ארויס פון גלות, און דעמאלט איז השיבנו השם אליך ונשובו, דאס איז דער אמת'ער ענין התשובה. ברענגט ער אז דאס איז וואס שטייט, די גמרא, די גמרא דערציילט דאך א מורא'דיגע מעשה, א ידוע'דיגע מעשה וואס די גמרא דערציילט, אז רבי יהושע בן לוי האט געוואלט וויסן, געטראפן אליהו הנביא, און האט אים געפרעגט ווען קומט משיח, און האט אים געזאגט אז משיח איז זיצט בשערי רומי, ער געפינט זיך דארטן צווישן די חולים, די גוים, און האט אים מסביר געווען פונקט ווי אזוי קוקט אויס, ער זאל וויסן ווער איז דאס משיח. און ער האט דערציילט אז ער איז געגאנגען דארט אין שערי רומי האט געטראפן די מענטשן וואס ער דאס איז געווען דער מענטש וואס האט אים פארגעשטעלט ווי אזוי משיח קוקט אויס, און ער האט אים געפרעגט אימתי קאתי מר. ווען קומט משיח? האט ער אים געענטפערט היום. היינט קומט ער. נו איז ער געווארן זייער פרייליך זייער צופרידן, משיח קומט היינט, וואס קען זיין פרייליכער פון דעם, איז ער געשטאנען גרייט ווארטנדיג אז משיח זאל קומען. ס'איז אריבער דער טאג, געווארן נאכט, און משיח איז נישט געקומען, געווארן זייער צובראכן, האט ער געטראפן אויף מארגן נאכאמאל אליהו הנביא, דערציילט ער אים, אז די גאנצע מעשה, משיח האט אים אפגענארט, ער האט אים געזאגט ער קומט היום, ס'איז אריבער דער היום, ער איז נישט געקומען, האט ער אים געזאגט, היום אם בקולו תשמעו, אז דער היום, דארף מען צוגעבן די ווערטער, היום אם בקולו תשמעו. אז דינען דעם אייבערשטן, אידן וועלן פאלגן, דעמאלט וועט זיין היום. פרעגט דער הייליגער בארדיטשובער, פארוואס האט ער אים געזאגט א יום? וואו שטייט דא דער דער ענטפער? וואס איז דאס דער היום? ער האט דאך נישט געזאגט היום בקולו תשמעו, ער האט אים געזאגט סתם היום. וואס איז די הסברה דא? אויף דעם ענטפערט ער, אז דער טייטש וואס ער האט אים געזאגט היום האט ער געמיינט צו זאגן דאס איז די עצה אויף די גאולה אז מען דארף לעבן דעם טאג, א איד דארף וויסן היום, א איד דארף וויסן אז היינט איז דא איין און איינציגע טאג, ס'איז נישטא קיין נעכטן, ס'איז נישטא קיין מארגן, ס'איז דא היום. ס'איז דא א היינט, און דו דארפסט זען אז דער היינט זאל זיין דער שענסטער היינט, היינט איז דא א נייע וועלט, ס'איז נישט געווען פריער, עס איז אלץ האט זיך אנגעהויבן א נייע התהוות, א נייע התחדשות, א נייע מציאות, און דעמאלט בשעת ביי אידן פילט זיך דער היום, ס'איז א נייע מציאות, א נייער טאג, דעמאלט גייט מען ארויס פון גלות. און דאס וואס משיח זאגט צו צו צו צו צו רבי יהושע בן לוי, אימתי קאתי מר? ווילסט וויסן ווי אזוי וועט מען ארויס גיין פון גלות ווי אזוי קומט משיח? היום ווען ביי אידן וועט זיך פיל אזוי זאגט דער הייליגער בארדיטשובער ווען ביי אידן וועט זיך פיל דער היום אז היינט ס'איז נישט דא קיין נעכטן נישט דא קיין מארגן ס'איז דא א היינט און מ'עט לעבן דעם היינט מיט א חיות מיט א התחדשות מ'הייבט אן א נייע מציאות דער אייבישטער באשאפט די וועלט פון דאס ניי און אזוי וועט מען דינען דעם אייבישטן מיט דעם היום איז מיט דעם וועט מען ארויס גיין פון גלות. וואס מיט דעם קען מען מסביר זיין דאס וואס ער זאגט אז אז אז די בעל שם טוב האט געפרעגט מלך המשיח שטייט דאך די מעשה ידוע די בריוו וואס דער בעל שם טוב האט געשריבן צום צום צום שוואגער רבי גרשון קיטעווער, אז ראש השנה תק"ז האט ער עולה געווען למעלה און האט געפרעגט אימתי קאתי מר. די זעלבע שאלה וואס רבי יהושע בן לוי האט געפרעגט אימתי קאתי מר. משיח האט אים געענטפערט, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. ס'וועט זיין די מעיינות פון תורת החסידות וועט מתפשט ווערן בכל העולם, איז דעמאלט וועט משיח וועט קומען. האט דער ליובאוויטשער רבי געפרעגט אמאל, וואס איז דא, וואס איז דא נאכאמאל די מעשה, ער האט דאך שוין געענטפערט, ס'איז דאך דא א גמרא, מ'האט דאך שוין געפרעגט משיח'ן איינמאל, און ער האט דאך שוין געענטפערט היום, איז וואס איז צוגעקומען נאכאמאל דא א נייער ענטפער, שיפוצו מעיינותיך חוצה. האט דער רבי געזאגט, ניין ס'איז נישט קיין נייער ענטפער, דאס איז דער ביאור אינעם פריערדיגן ענטפער. אימתי קאתי מר האט ער אים געזאגט א היום, אבער ווי אזוי מאכט מען דעם היום, איז דאס דער כאשר יפוצו מעיינותיך חוצה. ווי אזוי קען א איד היינט לעבן דעם היום, אז היינט איז בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, זיין א פרישער און א לעבעדיגער מיט א התחדשות אין עבודת השם, איז דאס בשעת ביי אים ליגט, בשעת ביי אים איז דא דער יפוצו מעיינותיך חוצה, פנימיות התורה, תורת החסידות, תורת הבעל שם טוב, וואס דער בעל שם טוב האט דאך מגלה געווען די התחדשות אין עבודת השם, און דאס איז וואס ער זאגט אז ס'דארף זיין, אז ס'דארף זיין די עבודת השם כחדשים, אז ס'דארף זיין די עבודה באופן של התחדשות, ווי ס'שטייט טאקע אין כתר שם טוב ברענגט דער בעל שם טוב דארטן א תורה, וואס ער זאגט יראה האדם בעצמו לחדש מעשים טובים, א איד דארף שטענדיג מחדש זיין מעשים טובים, שלא יהיה בעיניו כחוק קבוע, א איד דארף שטענדיג מחדש זיין מעשים טובים, זאל נישט ווערן ביי אים כחוק קבוע, דאס הייסט אז מען דארף, דאס איז איינע פון די יסודות תורת החסידות תורת הבעל שם טוב, אז א איד דארף זען נישט אריינפאלן אינעם חוק קבוע, אין דעם מצוות אנשים מלומדה, אז ער האט מאכט א מצוה ער האט זיך שוין צוגעוואינט און מאכט נאכאמאל די זעלבע זאך מיט די זעלבע אן א חיות נאר ס'דארף זיין לחדש מעשים טובים אז די זעלבע תפילה טאקע די זעלבע דאווענען אבער יעדן טאג מיט א נייע חיות א נייע התחדשות און כדי דאס זאל זיין ביי אונז דערפיל איז דאס דורך דעם המחדש בטובו בכל יום תמיד איז דורך די התבוננות אין דעם גופא אין דעם החודש הזה לכם אז יעדן טאג איז דא א נייע התחדשות און א נייע וועלט וואס על פי זה קומט אויס וואס מיר גיין צוריק צו די ערשטע רשי וואס רשי זאגט א מורא'דיגע זאך דא רשי זאגט אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא החודש הזה לכם ומה טעם פתח בבראשית כח מעשיו הגיד לעמו תורה האט זיך געדארפט אנהייבן החודש הזה לכם און ס'הייבט זיך אן אין בראשית בראשית ברא אלוקים וואס וויל רשי אונז זאגן דא און דא קומט לויט דעם גאנצן ביאור וואס מיר האבן גערעדט איצטער, קומט צו א מורא'דיגע טיפקייט. דאס וואס רשי וויל אונז מסביר זיין, מען זאגט החודש הזה לכם ראש חדשים, אז א איד דארף פילן א התחדשות אין זיין עבודת השם, איז דאס נישט נאר ווען ס'רעדט זיך בנוגע לערנען, דאווענען, נאר אפילו בשעת ס'רעדט זיך אין ענייני עולם. בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. אפילו בשעת א איד געפינט זיך אין וועלט, אין טאג טעגליכן לעבן, אין גשמיות'דיגע זאכן, ענייני פרנסה, עניינים גשמיים, אין אכילה ושתיה, איז ווי די משנה זאגט, כל מעשיך לשם שמים, און ווי דער פסוק זאגט בכל דרכיך דעיהו, אז עבודת השם דארף זיין אפילו בשעת מען עסט, ובשעת מען טרינקט, ובשעת מען גייט, און ווי דער רמב"ם זאגט אין הלכות דעות. אז א חכם ניכר במאכלו במשתו בטיולו, אין אלע זיינע עניינים הגשמיים דארף ער זיין ניכר. דאס הייסט, וואס וויל רשי מרמז זיין דא, פתח בבראשית, אז דער החודש הזה לכם, דער התחדשות, דארף זיין אפילו אין עניינים פון עולם הזה, אפילו בבראשית, אז א איד ווייסט אז דער גאנצער עולם הזה און אלע עניינים גשמיים זיינען איין און איינציגע זאך, אז ס'איז באשאפען געווארן בשביל התורה ובשביל ישראל, איז אפילו זיין התעסקות אין ענייני עולם איז דינט ער דעם אייבערשטן מיט דעם, און ער דינט מיט א התחדשות און מיט א חיות חדשה אין יעדע זאך, און דאס איז דער עניין פון לעבן גאולה, בשעת א איד ווייסט אז ער בעצם א איד איז העכער פון וועלט, ער באלאנגט נישט צו טבע, ממילא ווערט ער נישט פארשלאפן אין די וועלטישע זאכן אין טבע העולם, און ער לעבט מיט א חיות און מיט א פרישקייט און מיט א התחדשות, המחדש בטובו בכל יום תמיד, און דאס איז דער. החודש הזה לכם ראש חדשים. און דאס איז די הוראה וואס מען דארף נעמען פון היינטיגע פרשה, אויף צו לעבן מיט דעם אין אונזער חיי היום-יום, א איד דארף וויסן זיין אז ער דארף קענען לעבן דעם טאג, דעם החודש הזה לכם, די התחדשות און די חיות חדשה, אז יעדע טאג זאל זיין א טאג וואס מען לעבט אים מיט די גאנצע חיות מיט די גאנצע התחדשות. וואס מיט דעם קריכט מען ארויס פון דעם אייגענעם גלות, און מיט דעם ווערט מען טאקע א פרישער איד, א גאול'ע איד, א איד וואס לעבט העכער פון עולם הזה, העכער פון טבע, דער היום, און דורך די עבודה באופן פון דעם היום, וועט מען טאקע זוכה זיין, אז בקרוב ממש וועט מען זוכה זיין צו די גאולה שלימה, דורך משיח צדקינו, היום, אם בקולו תשמעו און דער ענין פון היום וואס וואס דער רבי האט אמאל געזאגט ביי א פארברענגען ביי א שמחת תורה'דיגער פארברענגען איך האב זוכה געווען צו זיין דארטן אין יענעם פארברענגען געדענק איך אז דער רבי האט אמאל גערעדט געווען א זעהר א פרייליכער און זעהר א שטורעמדיגער פארברענגען ס'איז געווען זעהר א שמחת תורה בכלל דער רבי איז געווען שטענדיג פרייליך אבער דעמאלט איז געווען דער רבי האט גערעדט וועגן דעם היום טאקע געדענק איך אז דער רבי האט זיך געשטעלט אויף דעם, אויף די שאלה, פארוואס האט משיח געענטפערט היום? האט דער רבי נישט געזאגט היום אם בקולו תשמעו, דער רבי האט געזאגט א מורא'דיגע ווארט. משיח האט געזאגט צו רבי יהושע בן לוי, אז א איד דארף וויסן זיין אז ער באלאנגט נישט צום גלות. ס'דארף זיין מופרך לגמרי, גלות דארף זיין א זאך וואס איז אינגאנצן אפגעפרעגט, א איד באלאנגט נישט צום גלות. און במילא בשעת א איד פרעגט ווען קומט משיח איז דער ענטפער איז היום! היינט דארף זיין די גאולה, ס'איז נישט שייך צו זיין נאך א טאג אין גלות. ס'איז כבנים שגלו מעל שולחן אביהם, א איד דארף לעבן טאג טעגליך, זיך נישט צוגעוואוינען צום גלות, ער איז געווארן א גלות איד ווי דער רבי פלעגט זאגן. זאל נישט זיין קיין גלות איד האט זיך צוגעוואוינט צום גלות משיח וועט קומען ווען ער וועט קומען ניין היום היינט איז די גאולה אז ס'גייט אריבער דער טאג און ס'זעט אז משיח איז נאך נישט געקומען פרעגט ער וואס איז געשען זאגט מען אים היום אם בקולו תשמעו עס האט געפעלט אין עבודת השם. אבער די הנחה פשוטה אין טאג טעגליך דארף זיין היום היינט איז די טאג פון די גאולה, במילא בשעת א איד ווייסט פון דעם איז במילא דינט ער דעם אייבערשטן מיט א חיות מיט א פרישקייט, און ער ווייסט אז משיח קומט טאקע אט אט און זאל זיין טאקע די גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.